מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף ט ז עמוד א'. לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, בארבעה פרקים העולם נידון. אויף פיר תקופות אויפן יאהר איז דער אייבערשטער דן די וועלט. בפסח על התבואה. פסח איז דער אייבערשטער דן אויפן תבואה. וויאזוי ס'וועט וואקסן? ווי גרויס? ווי שיין? דאס אויפן תבואה, אויף ירקות, אויף צמחים, יעדע זאך וואס וואקסט, דאס געשעהט אויף פסח. בעצרת אויף שבועות, על פירות האילן, אויף די פירות פונעם בוים, ווי גרויס? ווי שיין? ווי פיל? דאס אלעס בעצרת אויף שבועות. בראש השנה ובראש השנה, כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, די אייבערשטער הייבט אן די דין פאר די מענטשן, און די גמרא גייט מסביר זיין שפעטער דעם לשון, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם. ובחג, און די פערדע תקופה איז אויף סוכות, נידונין על המים, די אייבערשטער מאכט א דין אויפן וואסער, אויפן רעגן, וויפיל רעגן גייט קומען, ווי ס'גייט קומען, וויפיל ס'טוט אויף, דאס איז אלע זאכן וואס געשעט אויף סוכות. פרעגט די גמרא, הי תבואה, לאמיר דא פארשטיין דעם ערשטן דין, בחג האט מען געזאגט דאס אבער פסח האט מען געזאגט על התבואה, לאמיר דא פארשטיין וועלכע תבואה רעדט מען דא, הי תבואה, אילימא הא תבואה דקיימא, ווילסטו זאגן, בעצם יעצט פסח, מיין גאנצע פעלד שוין פול, איך קען עס גיין שניידן, ס'איז שוין אלעס געוואקסן, און אויף דעם ווילסטו מיר זאגן קומט פסח, ביסט דן אויפן תבואה? פרעגט די גמרא, קען דאס דען זיין? כל הני הרפתקי דעדו עלה, אימת איתדון? די אלע געשעעניש וואס איז געשען, דאס הייסט די גאנצע ווינטער דאס איז דאך דא געווען אויפן פעלד, ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן, ביז יעצט כ'שטיי דא פסח און ס'איז גרייט. אבער דורכן יאר דאך זאכן געשען צו דעם, ס'איז געקומען א רעגן, ס'איז געקומען א שניי, ס'איז געקומען א פראסט, מענטשן געגאנגען אויף דעם, ווען איז געווען די דן פאר דעם די אלע זאכן? אויב זאגסטו מיר אז יעצט פסח, וואס בעצם מיין תבואה שוין אלעס גרייט, יעצט בין איך דן די תבואה וואס שטייט דא פאר מיך, איז די אלע געשעעניש דורכן יאר, ווען האט מען דאס דן געווען, ווען האט מען דאס אפגעמאכט? נאר וואס, אלא תבואה דמזדרעא, נאר וואס מוז מען דאך זאגן, אוודאי די תבואה וואס איך האב דא פאר מיך, דעם דין פון דעם איז שוין געווען לעצטע פסח, דאס הייסט ווען די משנה זאגט אונז בפסח על התבואה, מיינט עס צו זאגן אוודאי אויף פסח איז דא א דין, אבער אויפן תבואה וואס איך גיי איינזייען די קומענדיגע יאר, דאס הייסט יעצט שטיי איך פסח, און אין ווינטער גיי איך צוריק איינזייען, אבער די דין וואס גייט געשען מיט די זאך וואס דו גייסט איינזייען אין ווינטער, דאס האט מען שוין מחליט געווען פסח פארדעם. אויב אזוי זאגט די גמרא למימרא דחד דינא מתדנא, דאס הייסט אז יעדעס יאר פסח בין איך יעצט דן פאר די תבואה וואס גייט קומען קומענדיגע יאר, ס'איז דא איין דין אויף דעם, און דעם פסח מאך איך אפ, וואס גייט שעהן וואס גייט געשעהן מיט דער תבואה פון ווען איך זיי איין דעם ערשטן קערנדל ביז איך גיי עס שניידן, לכאורה נאר דא איין דין. אויף דעם פרעגט די גמרא דאס אמת? והתניא מיר האבן דאך געלערנט תבואה שאירע בה קרי או אונס, תבואה וואס איז געשען צו דעם קערי מיינט ס'איז געשען א זאך בידי שמים, ס'איז געקומען א ברד, ס'איז געקומען א פראסט, זאכן זענען געשען מיט דעם וואס איז נישט אין די קאנטראל פונעם מענטש. או אונס, אדער א מענטש איז אדורכגעגאנגען, א מענטש האט עס צוטרעטן, וואס זאל נאר זיין, די תבואה איז יעצט קאלע געווארן דורך א מענטש. זאגט די ברייתא אזוי, קודם הפסח, אויב דאס איז געשען פאר פסח, נידונית לשעבר, האט מען דאס שוין מחליט געווען א יאר צוריק, דאס הייסט אויפן פריערדיגע יאר פסח האט מען מחליט געווען א מענטש גייט גיין אויף דעם, ס'גייט קומען א ברד, ס'גייט קומען א פראסט. לאחר פסח, אויב דאס איז אלעס געשען לאחר פסח, זאלסטו וויסן נידונית להבא. דאס הייסט וואס איז געווען ממש דעם פסח וואס איז יעצט אדורכגעגאנגען, די פסח האט מען יעצט מחליט געווען, זאלסטו וויסן איינער גייט דא גיין אויף דעם, ס'גייט קומען א פראסט, ס'גייט קאלע ווערן דא תבואה. די זעלבע זאך איז אויך ביי א מענטש, אדם שאירע בו קרי, פאר א מענטש וואס איז געשעהן עפעס א אומגליק דורך בידי שמים, א זאך וואס איז נישט אין זיין קאנטראל, אדער א אונס, אדער א אונס וואס איז געשעהן דורך א מענטש, קודם יום הכפירים, אויב ס'איז געשעהן פאר יום כיפור, נידון לשעבר, זאלסטו וויסן דאס האט מען שוין מחליט געווען א יאר צוריק. לאחר יום הכפירים, אויב ס'איז געשעהן נאך יום כיפור, נידון להבא, האט מען דאס מחליט געווען ממש דעם לעצטן יום כיפור וואס דו ביסט יעצט אדורכגעגאנגען. איז זעה איך דאך פון דא לכאורה אז ס'דא צוויי תקופות וואס יעדע קראפ איז מען דן. ערשטנס האסטו פסח, וואס איך בין יעצט מחליט פאר די קומענדיגע זריעה ווי אזוי גייט עס אויסזעהן, ווי אזוי גייט זיין די גאנצע ווינטער ביז צו פסח, און שפעטער פון פסח ביז מען שניידט עס, נאכאמאל איז מען מחליט וואס גייט געשעהן צווישן די קערצערע תקופה. אבער לכאורה איז דא צוויי תקופות, צוויי צייטן וואס מען איז דן די תבואה. אמר רבא זאגט רבא יא, שמע מינה תרי דיני מתדנא, ביסט גערעכט יא, ס'זעהט אויס טאקע אז יעדע תבואה האט צוויי צייטן ווען מ'איז דן, און לכאורה אויך דער מענטש, איך בין אים דן פאר יום כיפור, וואס איז געשען איז אלעס נאך פונעם פריערדיגע יאר, איינמאל ס'גייט אדורך יום כיפור, זאלסט וויסן וואס איז יעצט געשען, דאס איז געווען פון די יעצטיגע יאר. אמר אביי זאגט אביי, אויב אזוי הילקח כי חזי איניש דמצלח זרעא אפלא, ווען א מענטש זעט אנהייב ווינטער, ער פלאנצט איין די ערשטע זאך ווייל דאס נעמט צייט ביז ס'הייבט אן צו וואקסן, און ער זעט ער איז מצליח, ליקדים וליזרע חרפא, זאל ער שנעל גיין און איינזייען, למשל שעורים וואס וואקסט שנעלער, דעד דמטי למדייניה, קדים וסליק, ווייל ביז דו קומסט אן צו די נעקסטע פסח וואס מ'וועט דיך נאכאמאל דן זיין אויף דיין תבואה, האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן. דאס הייסט דו זעסט די ברכה קומט אריין, דו זעסט דעם פריערדיגן פסח האט מען מחליט געווען פון אויבן, עסט האבן הצלחה מיט דיין קראפס, ס'האט שיין וואקסן, ס'האט גוט וואקסן. אויב איז אזוי דאס האלט זיך דאך ביז צו נעקסטע פסח. אויב איז אזוי האסטו שוין איינגעפלאנצט אין די ווינטער, האסטו איינגעפלאנצט די זאכן וואס נעמען לאנג, ווייל דאס האסטו אנגעהויבן, דאס האסטו געדארפט פריער איינפלאנצן, ווייל ס'נעמט צייט ביז ס'וואקסט. אויב אזוי דו זעסט די הצלחה איז דא, גיי פלאנץ איין נאך, נעם זאכן וואס וואס וואקסן שנעלער, פלאנץ דאס איין, אז די ברכה איז שוין דא, לאמיר אריינכאפן, לאמיר ברענגען אביסל מער תבואה אויפן וועלט. זאגט די גמרא ווייטער, מני מתניתין, לאמיר דא פארשטיין ווי וועמען גייט אונזערע משנה, די משנה זאגט אונז, בארבעה פרקים העולם נידון, פיר תקופות פונעם יאהר איז מען דן די וועלט, איז לאמיר פארשטיין ווי וועמען גייט עס, זאגט די גמרא אזוי, לא ר' מאיר דאס גייט נישט ווי ר' מאיר, ולא ר' יהודה נישט ר' יהודה, ולא ר' יוסי נישט ר' יוסי, ולא ר' נתן. איז לאמיר דא פארשטיין, און לאמיר זעהן וואס יעדער איינער זאגט, פארדעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן די אלע שיטות קלאפן נישט, לאמיר לערנען אזוי. דתניא, אונז האבן געלערנט די ברייתא זאגט אונז, הכל נדונים בראש השנה, זאלסטו וויסן יעדע איינעם איז דן, יעדעמ'ס דין, צו די מענטש, צו די תבואה, צו די ביימער, די פירות, די וואסער, אלעס אלעס אלעס, הכל נדונים בראש השנה. וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. זאגט רבי מאיר זאלסטו וויסן, ס'נישט דא קיין פסח, ס'נישט דא קיין שבועות, ס'נישט דא קיין סוכות, ס'גארנישט, ווען געשעט די דין פון יעדע זאך? זאלסטו וויסן דער אייבערשטער מאכט אפ אויף ראש השנה וואס וועט זיין, און דער נחתם דער שטעמפל דאס קומט אויף יום כיפור. איז אויב אזוי דאס איז קלאר אונזער משנה קען נישט גיין ווי דאס, אונזערע משנה זאגט דאך קלאר בארבעה פרקים, כ'האב ביי פסח, כ'האב ביי שבועות, כ'האב ביי ראש השנה, כ'האב ביי סוכות, איז ר' מאיר קען עס זעכער נישט זיין. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, הכל נדונים בראש השנה, ער ווייטער איז מסכים, ראש השנה געשעהט אלעס, די אייבערשטער רעדט פון יעדע זאך אויף ראש השנה, צו אויפן מענטש, צו אויפן תבואה, צו אויפן בוים, צו אויפן וואסער אלעס איז בראש השנה. נאר די גזר דין שלהם, ווען באקומט ער די שטעמפל, דאס איז נחתם כל אחד ואחד בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פסח, על פירות האילן, בחג נידונין על המים, ואדם נדון בראש השנה, גזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. איז ווייטער זאגט די גמרא, דאס קען נישט זיין אונזערע משנה זאל גיין ווי רבי יהודה. רבי יהודה זאגט דאך, ווייטער אלעס, יעדע זאך, פון יעדע זאך רעדט מען אויף ראש השנה, דער אייבערשטער איז מחליט וואס גייט געשען דערמיט, נאר דער שטעמפל, דאס קומט יעדער אויף זיין תקופה. און דער מענטש זיין שטעמפל קומט אויף יום כיפור. אבער לכאורה ווייטער דאס שטימט נישט מיט אונזערע משנה. און ווייטער לאמיר גיין די דריטע שיטה, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט, אדם נידון בכל יום, א מענטש זיין דין איז יעדן טאג, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ותפקדנו לבקרים, די אייבערשטער אינספעקט אים יעדן טאג, יעדן אינדערפרי. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, אדם נידון בכל שעה, נישט נאר יעדן טאג, נאר יעדע שעה, שנאמר לרגעים תבחנני, אזוי ווי ס'שטייט די המשך פונעם פסוק, אז דער אייבערשטער נעמט יעדע רגע, דאס הייסט א גאנצע צייט, יעדע מינוט, תבחנני, דער אייבערשטער עקזעמענס אים. אויב אזוי קען עס דאך אוודאי נישט זיין די לעצטע צוויי שיטות דא, ווייל אין אונזערע משנה איז געשטאנען, ס'איז דא פיר תקופות, א פסח, א שבועות, א ראש השנה, א סוכות, און דא האב איך אדער יעדן טאג, אדער אפילו יעדע רגע, א גאנצע צייט, אויב אזוי דאס קען זעכער נישט זיין די צוויי שיטות זאלן גיין ווי אונזערע משנה, און פאר דעם פרעגט די גמרא לכאורה מני מתניתין, ווי וועמען גייט אונזערע משנה, ס'שטימט לפי קיינעם נישט. וכי תימא וועסטו זאגן לעולם רבי יהודה, אפשר קען פארענטפערן און זאגן ווייסט וואס ניין, ס'איז יא שיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט טאקע זאלסטו וויסן, מען רעדט פון יעדע זאך ראש השנה, אבער די גזר דין, די שטעמפל, דאס קומט פסח, דאס קומט יום כיפור, ס'קומט סוכות, שבועות, אויף דעם איז ער דאך יא מסכים, איז אפשר קען מען זאגן לעולם אונזערע משנה איז רבי יהודה? איי האסטו געפרעגט ס'שטימט דאך נישט, אונזערע משנה איז דאך משמע אז די עולם איז נידון, פשט איז אז אויף ראש השנה רעדט מען נישט פון קיין וואסער, אויף ראש השנה רעדט מען נישט פון קיין אילן, מען רעדט נישט פון קיין תבואה, לכאו' וויאזוי קען עס זיין אז ס'זאל שטימען לפי רבי יהודה? ענליך צו זאגן וכי קתני, אפשר וועסטו טענה'ן, וכי קתני מתניתין ווען אונזערע משנה זאגט די ד' פרקים נידון, מיינט עס א גזר דין, מיינט עס טאקע די שטעמפל, דעיס קומט אויף פיר תקופות. אוודאי רעדן רעדט מען פון יעדע זאך אויף ראש השנה. נאר ווען באקום איך די שטעמפל פאר די תבואה, דאס איז פסח. בעצרת באקומסטו די שטעמפל פאר די אילן, ראש השנה פאר די מענטשן, און שפעטער בחג גייט אויפן וואסער. און פאר דעם פרעג איך דיך, וכי קתני מתניתין אגזר דין? אויב ווילסטו מיר זאגן אז וואס? אונזער משנה רעדט טאקע נאר פונעם גזר דין. אבער אי הכי קשיא אדם, ס'וועט נאך אלץ נישט זיין פארענטפערט, ווייל אפילו ווילסט גיין מיט אזא מהלך, למעשה שטייט דאך ביי אונז אין די משנה לגבי אדם, אז זיין דין, אויב זאגסט מיר יעצט די משנה רעדט פון א שטעמפל רעדט זיך, זאגט די משנה אז ס'געשעהט ראש השנה פאר די מענטש, מה שאין כן רבי יהודה זאגט, די שטעמפל פאר די מענטש קומט יום כיפור, אויב אזוי ווייטער שטימט דאך אונזערע משנה אויך נישט מיט רבי יהודה. איז אויב אזוי פרעג איך דיר צוריק, מני מתניתין? לכאורה דארף מען דא פארשטיין ווי וועם גייט אונזערע משנה. אמר רבא, זאגט רבא, איך האב נאך א שיטה, האי תנא דבי רבי ישמעאל היא דאס איז די תנא, דאס איז שיטת רבי ישמעאל היא דתנא דבי רבי ישמעאל, בארבעה פרקים העולם נידון, אויף פיר תקופות איז דא א דין אויפן וועלט, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות אילן, בחג נידון על המים, ואדם נידון בראש השנה, און דער מענטש טאקע, זיין דין, מען רעדט פון אים, מען איז מחליט וואס גייט געשען מיט אים ראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים, און זיין דין, ווען באקומט ער די שטעמפל, ווען איז טאקע די החלטה סופית, דאס הייסט, איך בין מחליט דאס איז טאקע געשען מיט אים, דאס איז טאקע ביום כיפור. און וכי קתני מתניתין, און איך וועל פארענטפערן וויאזוי קען דאס זיין אז ס'שטימט מיט אונזערע משנה, ווייל די משנה זאגט אתחלת דין, די משנה רעדט פון אתחלת דין. ווען די משנה האט געזאגט זאלסטו וויסן פאר די מענטש, פאר דיך עט געשעהן ראש השנה, רעדט מען נישט די שטעמפל, די משנה איז מסכים די שטעמפל דאס באקומסטו שפעטער, דאס באקומסטו דאס באקומסטו נאר יום כיפור. איז ווען די משנה זאגט מיר זאלסטו וויסן וואס געשעהט ראש השנה אויף א מענטש, דאס איז נאר די אתחלתא, מ'הייבט אן צו רעדן פון אים. אבער דאס די שטעמפל די מענטש דאס איז נאר יום כיפור, און אויב אזוי שטימט עס טאקע זייער גוט, ווייל בארבעה פרקים נידון העולם בפסח על התבואה געשעהט עס ממש אלעס אויף פסח, ס'געשעהט אויף שבועות, ס'געשעהט אויף סוכות, ראש השנה געשעהט אויף אזוי ווייט מען רעדט פונעם מענטש, מען איז מחליט וואס גייט געשעהן צו אים, און דאס איז אונזערע משנה מסכים, דאס איז רבי שמואל מסכים, נאר רבי שמואל לייגט צו זאלסטו וויסן יום כיפור דעמאלטס באקומט די מענטש די שטעמפל, און דאס שטייט נישט אין די משנה, אבער די משנה איז טאקע מסכים צו דעם. איז פאר דעם האסטו געפרעגט ווי וועם גייט אונזערע משנה, וועל איך דיר ענטפערן, ס'גייט אזוי ווי רבי שמואל. אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, מאי טעמא דרבי יוסי, לאמיר נאר א מינוט פארשטיין די טעם פון רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, זאלסטו וויסן בכל יום, מ'נעמט א מענטש, און מ'איז אים דן בכל יום נאכאמאל. ווי נעמט ער דאס? זאגט ער אזוי, כדקאמר טעמיה, אזוי ווי געזאגט א פסוק וואס ס'שטייט ותפקדנו לבקרים, וואס איז דיין קשיא? ער האט דאך געברענגט א מקור, ער האט דאך געברענגט א פסוק, ותפקדנו לבקרים. זאגט ער ניין ניין ניין, נישט דאס האב איך געמיינט צו פרעגן, ער האט זייער קלאר מסביר געווען פארוואס ער זאגט אזוי, נאר איך זאגט ער אזוי, אנן הכי קאמרינן, מאי טעמא לא אמר כרבי נתן, פארוואס האלט ער נישט אזוי ווי רבי נתן, איז דאך די סיבה, פארוואס זאגט ער נישט ווי רבי נתן אז יעדע רגע, נאר וואס? ווייל די פסוק זאגט אונז בחינה און דאס מיינט עיוני בעלמא היא. די סוף פונעם פסוק וואס ער נוצט דא רבי נתן, די ווארט בחינה, דאס איז פשוט פשט אז די אייבערשטער קוקט אריין אין דעם, דאס מיינט נישט ממש די אייבערשטער איז אים דן ריכטיג, איז פאר דעם זאגט ער ניין, זאגט רבי יוסי, איך זאג נישט ס'איז יעדע רגע, נאר ס'איז בכל יום א יעדן טאג. ווייל ס'שטייט ותפקדנו, און אויף דעם פרעגט די גמרא, פקידה נמי עיוני בעלמא היא, אזוי דו פארשטייסט די ווארט בחינה, וואס דאס איז דער פסוק וואס רבי נתן נוצט פאר זיך, איז עפעס א שוואכע אריין קוקן, און פאר דעם ווילסטו נישט גיין כשיטתו, און זאגסטו ניין איך זאג זאלסטו וויסן ס'איז יעדן טאג, ווייל דער פסוק נוצט א לשון פקידה, און דאס שטייט בכל יום, אבער למעשה פקידה איז אויך א שוואכע זאך, ס'איז אויך עיוני בעלמא היא, כאילו אויבערפלעכליך, דער אייבערשטער קוקט אריין, אבער נישט פשט אז ס'איז ממש א העכטיגע דין, מען איז דן דעם מענטש, איז די זעלבע פראבלעם וואס רבי נתן האט, האסטו רבי יוסי אויכעט, איז אויב אזוי פרעג איך דיר פארוואס ביסטו געגאנגען מיטן מהלך און זאגן ער זאגט בכל יום דער אייבערשטער דן, אויב די זעלבע פסוק וואס דו האסט, וואס בעצם איז די זעלבע פסוק, אבער די לשון וואס דו נוצסט איז פונקט אזוי שוואך ווי די לשון וואס רבי נתן נוצט. אלא אמר רב חיסדא, נאר זאגט רב חיסדא, טעמא דרבי יוסי מהכא, ביסט גערעכט, די לשון אליינס איז א שוואכע לשון, און ביידע האבן די זעלבע שוואכקייט. נאר וואס, כ'האב נאך א פסוק, די פסוק זאגט אונז לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, און אויף דעם פארלאז איך זיך. דאס הייסט, וויבאלד כ'האב דאך א פסוק וואס ד וואס אונז האבן מיר פריער געברענגט, זאגט רבי יוסי וואס דער פסוק זאגט אונז ותפקדני, ותפקדנו לבקרים, און דאס זעה איך שוין אז די אייבישטער איז אונז דן יעדן טאג, יעדן אינדערפרי, און איך האב נאך דעם צווייטן פסוק, וואס די פסוק זאגט אונז לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, צוזאמען, די דבר יום ביומו, די משפט עמו ישראל דבר יום ביומו וואלט דאך געווען אביסל שוואך, ווייל ס'קען זיין אז ס'מיינט אנדערע זאכן, ס'מיינט תיקון דברים, כאילו די אייבישטער איז מסדר זאכן דבר יום ביומו, אבער נישט אז ס'איז דא א דין. יעצט וואס איך ווייס שוין דא א דין, ווייל די פסוק זאגט אונז ותפקדנו לבקרים, און איך האב נאך דעם פסוק וואס ס'שטייט די משפט עמו ישראל, מיינט עס טאקע א געהעריגע משפט. און אויב אזוי זאגט רבי יוסי זאלסטו וויסן, דער אייבערשטער איז אונז משפט יעדן טאג, יעדן טאג פון פריש, דער מענטש גייט אדורך נאכאמאל א דין, און פאר דעם קען ער זיך יעדעס מאל נאכאמאל מתקן זיין, ער מאכט תשובה, ער האט א גוטן טאג, איז ווייטער דער משפט וועט אויסקומען לפי דעם. ואמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, מ'האט שוין געברענגט דעם פסוק, וועל איך דיר זאגן נאך עפעס, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, אז דו האסט דעם מלך, און דו האסט די ציבור וואס מ'דארף אריינגיין צום דין דא, איז די מלך גייט ערשט, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, וואס שלמה המלך האט געזאגט, לעשות משפט עבדו, ערשט רעדט ער פון זיך, די אייבערשטער זאל מאכן די משפט עבדו, והדר נאכדעם רעדט ער משפט עמו ישראל, זע איך אז די קעניג גייט ערשט. און מאי טעמא וואס די סיבה? האבן מיר שוין געהאט פריער אויכעט. איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא אבראי. ס'פאסט נישט. יעדער איינער גייט אריין, די קעניג זאל ווארטן אינדרויסן, וואס פאר א פנים האט דאס? פארדעם לאזט מען ערשט אריין דעם קעניג, און שפעטער פארשטייט זיך דאס איז דער נוהג דאס איז די נארמאלע וועג וואס מ'דארף זיך פירן. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ, מקמי דליפוש חרון אף. דו לאזט אריין יעדן איינעם פארן קעניג, און יעדער קומט אריין דארט מיט זיינע עוולות, מיט זיינע עבירות, כאילו די אייבערשטער וועט שוין זיין א מצב וואס חרון אף, וואס יעדער טוט אזוי אסאך עבירות, און יעצט ווילסטו איך זאל אריינברענגען דעם מלך וואס ער האט השפעה אויף יעדן איינעם? אוודאי נישט. לאמיר ערשט אריינברענגען דעם קעניג, וואס דערווייל איך הייב אן מיט א קלין סלעיט, אלעס איז פיין, אלעס איז גוט, לאמיר אריינברענגען דעם קעניג, לאמיר אים דן זיין, נאכדעם וואס ער איז מסודר, שפעטער קען מען אריינברענגען די המון עם. אמר רבי יוסף, זאגט רבי יוסף, כמאן מצלינן האידנא, היינטיגע צייטן ווען מען דאווענט אקצירי פאר מענטשן וואס זענען קראנק, ואמריעי אדער פאר תלמידי חכמים וואס זענען אפגעשוואכט, כמאן ווי וועמען גייט עס? דאס הייסט יעצט וואס אונז זאגן מיר אז די אייבישטער איז דן די גאנצע וועלט, ראש השנה, שפעטער יום כיפור באקומסטו די שטעמפל, אויב אזא זאך איז געשען, קומסטו יעצט דאווענען, מען האט שוין מחליט געווען, ווי קומסטו יעצט עפעס גיין טוישן, וואס דארף איך האבן דיין תפילה, וואס קען אויפטון דיין תפילה, אויב למעשה מען האט שוין דן געווען די וועלט. זאגט די גמרא כרבי יוסי, גיי אזוי ווי רבי יוסי, רבי יוסי זאגט בכל יום ויום, יעדן טאג דא א פרישן דין, אויב אזוי אין הכי נמי אז ס'איז געווען עפעס ראש השנה און ס'איז געווען עפעס יום כיפור, אבער למעשה בכל יום ויום טוט זיך עפעס נאכאמאל, אויב אזוי קען קומען מיין תפילה, און מיין תפילה קען פועל'ן, איך קען טוישן זאכן, ס'איז בכל יום דא א נייע דין. ואיבעית אימא לעולם כרבנן, אדער קען איך דיר זאגן ווי די אנדערע שיטות אויך, ר' מאיר, ר' יהודה, אין הכי נמי, ראש השנה, יום כיפור. אבער וואס כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין, א צעקה, א שפעציעלע תפילה, א תפילה פון טיפן הארצן, דאס קען אייביג פועל'ן. יפה צעקה לאדם, בין קודם גמר דין, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. תניא אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, די תורה זאגט אונז מ'זאל ברענגען א קרבן עומר, א מנחה, זאל מען ברענגען אויף פסח, פארוואס זאל איך דאס ברענגען? זאג איך דיר פשוט, מפני שהפסח זמן תבואה הוא, פסח איז דאך א צייט פון תבואה, מ'איז דעמאלס דן אויפן תבואה, איז אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבערשטער, הביאו לפני עומר בפסח, ברענגטס פאר מיך א עומר פאר פסח, ברענגטס פון די נייע תבואה אויף פסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, כדי די תבואה פונעם פעלד זאל טאקע געווען געבענטשט, דו וועסט טון אזא גוטע זאך און איך מיך דערמאנען, אה, אידן דארפן האבן פרנסה, אידן דארפן האבן א ברכה אויפן פעלד, איז ברענגסטו קרבן עומר, ממש אויפן צייט וואס דער אייבערשטער איז דן, זאגט דער אייבערשטער, אה, קוק מיינע קינדער, קוק וואס פאר נחת רוח זיי מאכן פאר מיך, איז אוודאי וועל איך זיי געבן די שפע וואס זיי דארפן האבן. און די זעלבע זאך איז אויך מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, זאלסט גיין ברענגען די שתי הלחם אויף עצרת, איך דיר זאגן מפני שהעצרת זמן פירות האילן הוא, ס'איז דאך דעמאלס די צייט וואס איז וואס איז זמן וואס מ'איז דן אויפן פירות אילן, איז אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבערשטער הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, ברענגטס פאר מיך די שתי הלחם, אויף שבועות זאלסטו עס ברענגען, וואס דורך דעם קען מען שפעטער ברענגען די ביכורים. און אויב אזוי כדי שיתברכו לכם פירות האילן, אז דורך דעם זאל שפעטער קומען אריין א ברכה אויפן פירות האילן, אדער ווי אנדערע זאגן אז די גאנצע די שתי הלחם איז דאך געמאכט פון די ווייצן, און דאס איז דאך כנגד, אזוי ווי ס'שטייט דאך פונעם עץ הדעת וואס אדם הראשון האט געגעסן פונעם בוים, ווערט עס אנגערופן א בוים, איז דערמאנט זיך דער אייבערשטער פונעם בוים, און ער זעט די נחת רוח ווייטער וואס די אידן מאכן פאר אים. זאגט ער הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן מפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג זאלסט מאכן ניסוך המים אויף סוכות אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג זאלסט גיין מאכן די ניסוך המים אויף סוכות כדי שיתברכו לכם גשמי שנה ווארט איך וויל זען די נחת רוח איך וויל זען וואס כלל ישראל שטרענגט זיך אן וואס כלל ישראל טוט פאר מיך און איך יעצט בין איך דן אויפן וואסער, אוודאי וועל איך זיי געבן די השפעות, אוודאי וועל איך זיי געבן גענוג רעגן און זיי זאלן אלע זיין לברכה. און נאך א זאך, ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, זאלסט זאגן פאר מיר אויף ראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה. דערמאן זיך די אלע גוטע זאכן ובמה און ווי אזוי בשופר מיטן שופר, און פון דעם דאס אויך די תפילה וואס אונז זאגן מיר, די גאנצע מלכיות זכרונות מיט שופרות, אז וואס דורך דעם קומט דער אייבערשטער און ער קומט ענטפערן אונזערע תפילות. אמר רבי אבהו זאגט רבי אבהו, למה תוקעים בשופר של איל, פארוואס בלאזט מען מיט א שופר של איל, צו ס'איז א חיוב, צו ס'איז א צו ס'איז א מנהג מצוה מן המובחר, דאס וועט מען זען שפעטער. זאגט די גמרא, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געזאגט, תקעו לפני בשופר של איל, גייסט בלאזן פאר מיר מיט א שופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, איך זאל געדענקען די עקידת יצחק, און איך רוף עס בן אברהם, איך דערמאן מיך אויך די חסד וואס אברהם אבינו געטון, ער זאל נעמען זיין איינציגסטע זון, ער זאל אים איבערגעבן ווייל איך האב געבעטן, וואס פאר א מורא'דיגע זכות דאס איז פאר ענק כלל ישראל.

אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק, למה תוקעין בראש השנה, פארוואס בכלל בלאזט מען אויף ראש השנה? זאגט די גמרא איין מינוט, למה תוקען? האסט א שאלה פארוואס מען בלאזט? רחמנא אמר תקעו, די תורה האט אונז געזאגט מען זאל בלאזן, הגם ס'נישטא קיין קלארע פסוק אין די תורה, אוודאי ס'שטייט תקעו בחודש שופר, אבער דאס איז אין תהלים, אבער למעשה אין תורה לערנט מען עס ארויס פון א גזירה שוה פון יובל, איז פרעג איך דיר קומסטו מיר פרעגן פארוואס בלאז איך שופר? וואס הייסט? א גזירה שוה? א פסוק אין תהלים? אלא למה מריעין, די שאלה איז געווען פארוואס דא די תרועה? פרעגט די גמרא מריעין אויף דעם איז א שאלה, רחמנא אמר זכרון תרועה. אלא ניין, די שאלה איז געווען אלא למה תוקעין און מריעין כשהן יושבין, פארוואס ווען מ'בלאזט שופר פאר מוסף בלאזט מען איינמאל מ'זיצט, מ'דארף נישט שטיין דעמאלטס, ותוקעין און מריעין כשהן עומדין, שפעטער בשעת מוסף בלאזט מען נאכאמאל. נאר וואס? כדי לערבב את השטן, צו פארמישן דעם שטן. די גמרא איז בעצם נישט מסביר וויאזוי דאס געשעהט, אבער דורך דעם וואס מען בלאזט פארדעם, מען בלאזט נאכדעם, מען ווייזט די חביבות המצוה, דורך דעם איז מען מערב דעם שטן. ואמר רבי יצחק, און זאגט רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, יעדע יאר וואס מען בלאזט נישט שופר בתחילתה, דאס הייסט אויף ראש השנה בלאזט מען נישט שופר, דאס הייסט אוודאי נישט אז עס איז געווען א אונס, אוודאי איז נישט געווען אלס א מצב וואס מען קען נישט בלאזן, אין א מצב וואס מען וואלט געקענט בלאזן, און למעשה בלאזט מען נישט אויף ראש השנה שופר, זאלסטו וויסן, מריעין לה בסופה, צום סוף דורכ'ן יאר וועלן קומען צרות, מען וועט מוזן מאכן תענית ציבור'ס, מען וועט בלאזן נאכאמאל שופר דעמאלטס. דאס הייסט, טאמער עפעס האט זיך דא געמאכט, און דו גייסט נישט בלאזן שופר ראש השנה, זאלסטו וויסן סופה דורכ'ן יאר וועסטו מוזן דא גיין בלאזן, ס'וועט קומען אזוי סאך צרות, מען וועט מאכן תעניתים וועט מען מוזן בלאזן. מאי טעמא פארוואס וועט עס געשעהן, דלא איערבב שטן, מען האט נישט געבלאזן אויף ראש השנה, מען האט נישט מערב געווען די שטן, האט ער געקענט מאכן שלעכטס פאר כלל ישראל, איז פאר דעם זאגט ער געב אכטונג, זאלסט גיין בלאזן אויף ראש השנה, ווייל טאמער נישט סופה וועסטו מוזן בלאזן אינמיטן יאר. ואמר רבי יצחק!